און אט דאס איז כדי צו לשלול. ס'איז דא מפרשים וואס שטעלן זיך פאר וואס שטייט דא ולשון ותען מרים און שטייט ניט ווי דער לשון ותשר דבורה, און מ'פארענטפערט אז אזוי ווי קול באשה איז דאך ניט א ענין של צניעות איז דערפאר איז געווען מער ניט ווי ותען, אבער ניט דער ענין פון ותשר. נאך א טריט ביז וואנענט מען ברענגט נאך א ראיה פארוואס עפעס איז דווקא ביי די נשים געווען תופים, פארוואס איז דאס נישט געווען ביי אנשים, איז דער תירוץ איז אז קול פון אנשים האט נישט געדארפט פארקלאפן מיט א תוף, קול פון נשים איז דאך דאס א ענין וואס דאס היפך הצניעות האט מען געזונגען שטילינקערהייט און מען האט געקלאפט שטארק בתופים כדי מען זאל נישט הערן דעם קול הנשים. אז ס'איז דא מפרשים וואס ווילן אזוי מפרש זיין רש י איז דאס לגמרי שולל. רש י ברענגט ארויף די דעת פון מכילתא, וואס דארט שטייט בפירוש אז פונקט כשם ווי משה האט געזאגט שירה לאנשים, אט אזוי האט מרים געזאגט שירה לנשים. און ס'איז אויך א הוכחה אויף דאס וואס שטייט דערנאך ותשר דבורה. און ס'איז אויך א הוכחה אויף דערויף, אויף דאס וואס שטייט גלייך נאך ותען מרים שטייט ותאמר להם עס זאל זיין שירו להוויה. איז אמת אין דערויף ווילן זיי אויכעט זאגן, עס איז דא אויכעט מפרשים ראשונים בעלי סמכא זאגן אז דערפאר שטייט להם מיט א שלאס מ' ניט להן מיט א לאנגער נון, לשון נקבה, דערפאר אז מרים האט דאס געזאגט ליאנשים אז זיי זאלן זינגען. וואס אין דרך הפשט איז עס אינגאנצן מו אינגאנצן מופרך, וואס האט זי געדארפט זאגן לאנשים ס'איז שוין געווען אז ישיר משה ובני ישראל? האבן זיי שוין געזאגט די אלע מאנסלייט שירה? און ווי גערעדט דערפאר דער רש י וואס ער לערנט דאך פשוטו של מקרא, און ווי די רבותינו נשיאינו זאגן אז דארט איז יינה של תורה, זאגט מען בפירוש אז משה האט געזאגט שירה לאנשים און מרים האט געזאגט שירה לנשים. די קשיא ס'איז דאך א ענין וואס קול באשה איז דאך נישט דער ענין פון צניעות, האט דאס באווארנט רשי פריער און זאגט אז זה קלי ואנוהו מראה באצבע, און באווארנט און זאגט אז ראתה שפחה על הים מה שלא ראה אפילו גדול הנביאים, במילא האבן דאס געזען אפילו א שפחה האט געזאגט זה קלי. במילא פארשטייט אפילו א בן חמש למקרא אז בשעת ס'שטייט דער אייבישטער און די נשים און די אנשים באווייזן באצבע זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו איז נישט שייכות וואס צו מורא האבן פאר ענינים פון היפך הצניעות. די גמרא זאגט עס אין סוכה, צום סוף סוכה, אז בשעת ס'איז דא לעתיד לבוא איז ניטא דער ענין פון יצר הרע, איז דעמאלט דארף מען ניט באווארענען, קען זיין אנשים ונשים ביחד, על אחת כמה וכמה, דאס קומט נישט, דאס איז א גילוי פון אשפוך רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם ובנותיכם, א גילוי פון נבואה, דא איז געווען א גילוי וואס אפילו גדול הנביאים האט עס נישט געזען. און דאס האבן געזען סיי נשים סיי אנשים, אפילו א שפחה האט געזאגט זה קלי ואנוהו, וויבאלד אז א שפחה האט געזאגט זה קלי ואנוהו, איז אט אט דעמאלט האט מען ניט געהאט וואס מורא צו האבן אז ס'זיין דער קול באשה, אפילו דער קול של שירה. וואס דערפאר האט מען דארט ווען פונקט אזוי ווי דארט שטייט ותשר דבורה אזוי דא געווען ותשר מרים, אבער דא שטייט דער ענין ותען איז דאס א באזונדער לימוד מיט א באזונדער פירוש פארוואס שטייט דא נישט בפירוש ותשר וויבאלד ווי רש"י טייטשט אפ אז מרים האט געזונגען צוזאמען מיט די נשים.

וואס איז געווען מיט טויזענטער יארן צוריק וואס דערציילט מען דאס איצטער איז דאס א הוראה אז מ'זאל וויסן זיין א יעדער בת ישראל איז בכח אז זי זאל שטיין אין אזא מין מעמד ומצב אין אזא מין מעמד ומצב ווי ער זאגט אז אט די שירת מרים איז געווען קודם שירת המלאכים ווי גערעדט אמאל בארוכה און ווי אויכעט בפשטות ווי רש"י ברענגט אראפ פאר א בן חמש למקרא אז די שירה וואס האט געזאגט מרים מיט די נשים איז דאס די זעלבע דרגה מיט די זעלבע קדושה מיט די זעלבע שמחה מיט די זעלבע שירה אז משה אמר לאנשים און מרים אמרה לנשים. וואס אויף דערויף פרעגט מען די שאלה לכאורה איז די גאנצע זאך נישט פארשטאנדיג משה איז געווען רועה ישראל.

איז דאך דאס גופא א הוכחה אז משה איז ניט נאר געווען רועה ישראל פון אנשים און האט געדארפט זוכן ממוצעים לנשים, זאגט מען ניין ס'איז געווען לאנשים ולנשים האט אלץ געדארפט גיין משה קיבל תורה מסיני ומסרה במילא אז ס'איז דא הלכות תלמוד תורה און מצוות וואס נשים דארפן וויסן באקומען זיי דאס פון משה רבינו משה קיבל תורה מסיני. פארוואס עפעס אז ס'איז געקומען צו דער שירה זאגט מען אז ווער האט געזאגט לנשים האט דאס געזאגט צו מרים, וואס אט דא זעט מען דער גודל הפלאה פון מעלת הנשים, אז פונקט אזוי ווי אז ישיר משה האט ער נישט געדארפט האבן קיין התעוררות פון קיין אנדערן, נאר ער מעצמו שר און ער האט מעורר געווען בני ישראל, אט אזוי אויך בשעת ס'איז געווען ותשר מרים אדער בלשון הכתוב ותען מרים, איז דאס נישט געווען א ענין וואס זי האט געדארפט באקומען פון אן אנדערן התעוררות, דאס איז געגאנגען פון דעם אייבערשטן צו מרים, און פון איר איז דאס געגאנגען לנשים. לאחר מתן תורה, פון מתן תורה אן, איז אלע המשכות מוז גיין דורך משה רבינו.

ועל דרך זה אט דאס וואס די נשים ניט זיי האבן געדארפט אנקומען צום מאנסביל, זיי האבן דאס באקומען גלייך פון א ענין של אישה, פון א ענין של נשים, וכל הנשים אחריה. וויבאלד אבער אז די תורה דערציילט עס איסתא רעכערט איז דערפון פארשטאנדיק אז לאחרי מתן תורה איז אויך געבליבן ענינים וואס נשים דארפן ניט אנקומען צו אנשים,